ברוך השם, מסכת כתובות, דף כ ט, עמוד א', דער דריטער פרק, זאגט די משנה, אלו נערות שיש להן קנס, דיע מיידלעך דארף מען געבן קנס, אין תורה ווערט דערמאנט אין חומש שמות פרק כ ב פסוק ט ו שטייט דארט וכי יפתה איש בתולה אז איינער וועט איבעררעדן א מיידל און ער וועט טון מיט איר אן עבירה איז דער דין מהר ימהרנה לו לאישה ער מוז איר נעמען פאר א פרוי אם מאן ימאן אביה לתתה לו, אויב דער טאטע וויל נישט ער זאל איר נעמען פאר א פרוי, כסף ישקול, זאל ער באצאלן קנס געלט, כמהר הבתולות, אזוי ווי מען גיט מיידלעך וואס ווערט דערמאנט א אנדער ארט, איז דיע פרשה רעדט זיך ביי מפותה, מפותה הייסט אז מען האט איר איבערגערעדט זי זאל טון אן עבירה, און זי האט געטון אן עבירה זי האט מזנה געווען, שטייט דא איין דין ער דארף איר נעמען פאר א פרוי, און נאך א דין שטייט אויב ער נעמט איר נישט פאר א פרוי זאל ער געבן כסף, וויפיל כסף ער זאל געבן ווערט דא נישט דערמאנט, ס'ווערט דערמאנט כסף ישקול, ער דארף געבן שקלים, וויפיל שטייט דא נישט. אין חומש דברים פרק כ ב, פסוק כ ח איז ווערט דערמאנט די פרשה פון אונס, ער האט איר געצווינגען צו טון אן עבירה, זי האט נישט מסכים געווען, שטייט דארטן כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה, ותפשה ער וועט איר כאפן ושכב עמה. ונמצאו, ס'דא עדות, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף, דא שטייט יא וויפיל מען זאל געבן, מען זאל געבן פופציג כסף זילבערנע מטבעות, וועלכע מטבעות ווערט אבער דא נישט דערמאנט, ולו תהיה לאישה, ער מוז זי נעמען פאר א פרוי, תחת אשר עינה, ווייל ער האט איר געפייניגט, לא יוכל שלחה כל ימיו.

וואס מיינט מען דאס נערה? ביז צוועלף יאר און איין טאג? צו עס האט יא געברענגט שתי שערות, צוויי האר אונטערן ארעם אדער אנדערע באהאלטענע ערטער, צו עס האט נישט געברענגט, ווערט זי נאכאלץ אנגערופן א קטנה. אויב זי איז שוין אלט צוועלף יאר מיט א טאג, און זי האט געברענגט שערות, דעמאלט הייסט זי שוין א גדולה, ווערט זי אנגערופן א נערה. די זעלבע זאך ביי א איש, איז א יאר שפעטער, ביז דרייצן יאר מיט א טאג, צי מען האט געברענגט שתי שערות צי נישט, איז מען אלץ א קטן, נאך דרייצן יאר מיט א טאג, אויב מ'האט געברענגט שתי שערות, איז מען א גדול, אויב מ'האט נאך נישט געברענגט קיין שתי שערות, איז מען נאך אלץ א קטן, עס דארף זיין ביידע זאכן, עס זאל קומען ביי א איש דרייצן יאר מיט א טאג און שתי שערות, און ביי א אשה צוועלף יאר מיט א טאג און די שתי שערות. איז א נערה איז זי פון צוועלף יאר מיט א טאג, א האלב, זעקס חדשים איז זי א נערה, נאכהער הייסט זי א בוגרת. ביי א בוגרת איז נישטא קיין קנס. אז דא שטייט אלו נערות שיש להם קנס ווייזט אויס א קטנה האט נישט קיין קנס און א בוגרת האט אויך נישט קיין קנס. נאר פון דער צייט וואס זי האט געברענגט צוויי שערות ביז זי ווערט א בוגרת, דיע זעקס חדשים, האט זי קנס. אויב א מענטש האט איר מאנס געווען, דארף ער געבן איר פאטער חמישים כסף. וועלכע נערות? הבא על הממזרת. די גמרא וועט ווייטער פרעגן, נאר פסולות גיט מען קנס, כשרות גיט מען נישט? כשרות גיט מען אוודאי און אוודאי אז מען האט מאנס געווען קנס. ממזרת איז דאך אויף אים אסור, חייבי לאוין, אז ממזרת איז דא קנס איז דאך כשרות איז דאך זיכער דא קנס, ועל הנתינה, נתינה מיינט מען די גבעונים וואס האבן זיך מגייר געווען, פארוואס רופט מען זיי אן מיט דעם לשון נתינה, ווייל עס שטייט ויתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים, ווען יהושע איז געוואויר געווארן אז זיי זענען געקומען מיט א טריק, אז זיי זאגן ליגנט, דאס וואס זיי זאגן ס'איז פון זיי זענען פון א ווייטע לאנד איז נישט ריכטיג, איז האט ער שוין אבער געהאט געשוואוירן צו זיי ער וועט זיי נישט טון קיין שלעכטס, האט ער זיי געמאכט פאר חוטבי עצים ושואבי מים, דעריבער הייסן זיי נתינים, זיי זענען אויך אסור לבוא בקהל, ווייל דוד האט אויף זיי גוזר געווען. אזוי לערנט רש"י. תוספות לערנט אז נתינים איז אסור מדין תורה, ווייל זיי זענען פון די זיבן פעלקער, צוליב'ן לאו פון לא תתחתן בם, ועל הכותית. כותית, דאס איז א פאלק וואס האבן זיך מגייר געווען. כותית איז דא א מחלוקת אין גמרא צי זיי האבן זיך מגייר געווען מיטן דין, אדער זיי האבן זיך נאר מגייר געווען ווייל זיי האבן מורא געהאט פאר די לייבן וואס דער אייבישטער האט אין זיי אנגערייצט. איז דאס לשון הגמרא צי זאגן מיר כותים גרי אמת אדער מיר זאגן גרי עריות? אויב איך זאג גרי אריות האבן זיי דעם דין פון גוים. רש י לערנט אז דער תנא האלט זענען גרי אריות און ס'איז דא די לאו פון לא תתחתן בם. אבער תוספות פרעגט אויף דעם, אויב זיי זענען גרי עריות, האבן זיי דאך דעם דין ווי א גוי, אויב ווידער זיי האבן דעם דין ווי א גוי, זאגט דאך די גמרא פריער דף י א, יהבינן לה קנס ואזלה ואכלה בנכרותה, א גוי האט נישט קיין קנס, דעריבער לערנט תוספות אז דער תנא האלט כותים זענען גרי אמת, אה, וואס איז דער חידוש אז מען גיט זיי קנס? זענען דאך אידן, נאר מען האט געמאכט א גזירה מען זאל זיך מיט זיי ניט אויסמישן, מען האט זיי דאך געמאכט חוטב עצים שואב מים, וואלט איך געוואלט מיינען אז אויך קיין קנס זאל מען זיי נישט געבן. נאך דער צווייטער פאל, הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו, וואס איז דער סדר? נישט ווי שטייט אין דער רישא, אין דער רישא שטייט פריער גיורת נאך דעם שבויה און נאך דעם שפחה, און דא שטייט פריער שנפדו ושנתגיירו, ווייל אויב איך האב פאר זיך צוויי זאכן פדיון שבויים און מגייר זיין איז פריער פדיון שבויים, אויב איך האב פאר זיך צוויי זאכן מגייר זיין און משחרר זיין דארף איך פריער מגייר זיין, ווייל משחרר זיין איז דאך דא א איז מען דאך עובר א עשה פון לעולם בהם תעבודו. שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד, ווינציגער אלט געווען דריי יאר ווי אין א טאג, דעמאלט זענען זיי בחזקת בתולה.

מיינט מען אז דער ברודער האט איר מקדש געווען און ער האט איר געגעט, ווייל אויב ער איז געשטארבן אן קינדער איז דאך דא די מצוה פון יבום, אדער תוספות ברענגט אראפ מען קען לערנען ער איז געשטארבן און זי איז נאך געווען א בתולה, נאר קינדער האט ער געהאט פון א צווייטע פרוי, איז נישט דא די מצוה פון יבום. ועל אשת אחי אביו, ועל הנדה די אלע פון דריטן פאל יש להם קנס איז דא קנס אף על פי שהן בהכרת, כאטש ביי די אלע זאכן איז דאך דא א איסור כרת, אבער אין בהן מיתת בית דין, דארט נאר וואו ס'איז דא די עבירה פון מיתת בית דין, למשל אז ס'איז געווען על בתו, זאגן מיר קים ליה בדרבה מיניה, ווייל עס קומט אים מיתת בית דין איז ער פטור פון ממון, קים ליה בדרבה מיניה הייסט א מענטש איז מחויב צוויי זאכן, מיתה מיט געלט אדער מלקות מיט געלט, זאגן מיר כדי רשעותו, שטייט אין די תורה משום רשעה אחת אתה מחייבו, איך טו אים נאר שטראפן פאר איין זאך, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעות, איך שטראף אים נישט פאר ביידע זאכן, גיב איך אים נאר מיתה און געלט דארף ער נישט באצאלן, צי איך גיב אים נאר מלקות און די געלט דארף ער נישט באצאלן, זאגט אבער די משנה אז דארטן ביי חייבי כריתות כאטש עס קומט דאך א עונש פון כרת דאך דארף מען באצאלן געלט, פשטות, ווייל כרת גיב איך דאך נישט. כרת איז דאך די בית דין של מעלה אים מחייב. די תורה זאגט אז די בית דין של מטה זאל נישט געבן קיין צוויי עונשים. פארוואס איז געווארן פונאנדערגעטיילט די משנה אין דריי פאלן? דריי מאל ווערט דערמאנט הבא. די דריטע פאל, אף על פי שהן בהכרת, מוז איך רעכענען ארויס די וואס זענען חייבי כריתות.

והם דאס איז ששה חדשים, די זעקס חדשים שבין נערות לבוגרות, דעמאלט איז דא קנס. אבל קטנה, ס'איז נאך נישט געברענגט קיין שתי שערות, און בוגרת, ס'איז שוין דורכגעגאנגען מער ווי זעקס חדשים זייט ס'איז געווארן א גדולה, אין להם קנס, דארט איז נישטא קיין חיוב קנס. שיש להם קנס, אם אנסה אדם, א מענטש האט איר געצווינגען, געטאן מיט איר אן עבירה, נותן לאביה, דארף ער געבן איר פאטער חמישים כסף, כדכתיב ווי עס שטייט ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף, הבא על הממזרת, בגמרא פריך, די גמרא פרעגט, אבל כשרות לא, ביי כשר'ע איז נישט דא קיין קנס, שטייט אלו נערות שיש להם קנס, ווען איז דא קנס הבא על הממזרת נאר ביי פסולות? און משני ענטפערט ער, פסולות איצטריכא ליה לאשמעינן, דער חידוש איז אז אפילו ביי פסולות, כאטש דארט קען איך דאך נישט מקיים זיין דעם ולו תהיה לאישה, ער טאר דאך מיט איר נישט וואוינען, איז אויך אבער קנס איז אויך דא. נתינה, וואס איז דאס נתינה? מן הגבעונים, פון די גבעונים, וואס זענען געקומען אין דער צייט פון יהושע אים אפנארן, ווי עס ווערט דערמאנט אין אנפאנג ספר יהושע. זיי האבן געזאגט, זיי זענען פון א ווייטע לאנד, און זיי ווילן זיך מגייר זיין. יהושע זאל געווען וויסן אז זיי זענען פון די שבעה עמים, וואלט ער זיי נישט מגייר געווען, נאר זיי האבן אפגענארט. והיא אסורה לקהל, זי איז אסור לקהל כאטש זיי האבן זיך מגייר געווען דדוד גזר עליהם, דוד האט גוזר געווען אויף די גבעונים אז זיי זאלן האבן דעם דין ווי קנעכט, כדאמרינן ביבמות, און נעמען א שפחה טאר מען דאך נישט אז מכח דעם לאו לא יהיה קדש, ועל שם ויתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים, ווייל דארט ווערט דערמאנט אין פסוק ויתנם יהושע, קרא להו רופט זיי אן נתינים. כותית, קסבר ער האלט גירי אריות הן אז זיי האבן דעם דין ווי גויים, אז דאס וואס האבן זיך מגייר געווען איז זיי האבן מורא געהאט פאר די לייבן, וישנן בלאו לא תתחתן בם איז דא ביי זיי דער לאו אז מען טאר זיך מיט זיי ניט משדך זיין. ועל השבויה ישראלית שנפדית, א ישראלית וואס איז געווארן אויסגעלייזט, פחותה מבת שלש שנים, זי איז געווען ווינציגער ווי דריי יאר אלט, דבחזקת בתולה היא, זי הייסט א בתולה, שאפילו נבעלה בשביה, אפילו דעמאלט ווען זי איז געווען אין געפאנגענשאפט איז נבעלה, איז אויכעט בתוליה חוזרים. ועל אשת אחיו איז דאך שווער, אשת אחיו, דא רעדט זיך דאך אז ס'איז נאך א בתולה, האט דאך דער ברודער פון איר נישט געהאט קיין קינדער, איז דאך דא די מצוה פון יבום. זאגט דער רש י מ'מיינט שנתקדשה לו לאחיו, דער ברודער האט איר מקדש געווען, וגירשה און ער האט איר געגט, שאין בהן מיתה אלא כרת. די אלע זאכן וואס די משנה רעכנט אויס דא, איז נישט דא קיין מיתות בית דין, נאר כרת. ועל אשת אחי אביו.

כאטש ס'דא דער איסור כרת, גמרא, פרעגט די גמרא, הני נערות פסולות אית להו קנס, נאר די די פסל'ע האבן קנס, כשרות לא, כשרות האבן נישט קיין קנס, אין תורה שטייט סתם, רעדט זיך די תורה אויף כשרות גייט ער עס זיכער ארויף, ענטפערט די גמרא הכי קאמר, נישט ער גייט מיר זאגן נאר דיע מיידלעך האבן קנס, נאר זאגט אזוי, אלו נערות פסולות שיש להן קנס, פון די נערות פסולות איז נאר דא דיע וואס איז דא קנס, ווייל ווייטער דף ל ו עמוד ב ווערט אויסגערעכנט נערות פסולות וואס האבן נישט קיין קנס, דארטן ווי ס'איז די. ס'איז דא מיתת בית דין. זאגט ער מיר אבער די נערות פסולות האבן יא קנס, הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית. פרעגט די גמרא, אין דער משנה געשטאנען אלו נערות, ווייזט אויס נערה אין. קנס גיט מען נאר ווען זי איז א נערה, ווען זי איז אלט צוועלף יאר און א טאג און זי האט געברענגט שתי שערות. קטנה לא, א קטנה, אויב מען האט מאנס געווען געטאן אן עבירה מיט א קטנה, איז נישט דא קיין קנס. מאן תנא, ווי ווער איז דאס דיע משנה וואס די משנה האלט א קטנה איז נישט דא קיין קנס? אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ן, רב מאיר היא דיע משנה איז ווי רב מאיר, דתניא, מיר האבן געלערנט קטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות, פון איין טאג אלט ביז זי ברענגט שתי שערות, יש לה מכר, האט די טאטע אין איר דעם זכות ער זאל איר פארקויפן פאר א שפחה, ואין לה קנס אויב איינער בא עליה האט איר מאנס געווען גיט ער נישט קיין קנס, ווען זי איז א קטנה איז נישטא קיין קנס, ומשתביא שתי שערות פון דער צייט ווען זי ברענגט שתי שערות ועד שתבגר ביז זי ווערט א בוגרת, דאס איז די זעקס חדשים צווישן נערות און בגרות. יש לה קנס, אויב איינער האט איר מאנס געווען דארף ער באצאלן קנס, ואין לה מכר, פארקויפן קען מען איר שוין מער נישט, די טאטע האט נאר דעם זכות איר צו פארקויפן ביז זי ווערט א גדולה, ביז זי ווערט צוועלף יאר און א טאג. די גמרא זאגט אזוי, איך קען מיינען א מענטש זאל קענען פארקויפן די טאכטער ווען זי איז א נערה, ווייל ער קען דאך איר דעמאלט מקדש זיין, קען איך מיינען ער קען איר פארקויפן אויכעט, לערן איך אפ א קל וחומר. מה דאך מכורה כבר, אויב ער האט איר פארקויפט ווען זי געווען א קטנה, און פון דעמאלט ווען זי ווערט אלט צוועלף יאר און א טאג גייט זי ארויס, אז ער האט איר נישט פארקויפט איז אוודאי און אוודאי קען ער נישט פארקויפן. איז ממילא משתביא שתי שערות עד שתבגר איז נישט דא קיין מכר, אבער קנס איז דא. שהיה רב מאיר אומר, רב מאיר האט געזאגט כל מקום שיש מכר, דעמאלט ווען ס'איז דא מכר, ווען זי איז א קטנה, האט דער טאטע דעם זכות צו פארקויפן, אין קנס. איז נישט דא דער דין פון קנס, וכל מקום שיש קנס, דעמאלט ווען ס'איז דא קנס, די זעקס חדשים צווישן נערות און בוגרות, אין מכר, האט א טאטע נישט די רעכט צו פארקויפן. וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, קטנה, מבת שלש שנים ויום אחד, פון דריי יאר אלט און איין טאג, ועד שתבגר, ביז זי ווערט א בוגרת, יש לה קנס, האט זי קנס, דאס הייסט, נישט בלויז א נערה גיבט מען קנס, נאר א קטנה אויך. פרעגט די גמרא, קנס אין, מכר לא? פון דריי יאר און א טאג איז נאר דא קנס, און פארקויפן קען מען דאך נישט. זאגט די גמרא, אימא, זאג, אף קנס במקום מכר, דארט ווי מען קען פארקויפן איז אויך דא קנס, דעריבער כאפט ער אן בת שלש אין אמת'ן פארקויפן קען מען דאך ווען עס איז איין טאג אלט, נאר וועגן קנס כאפט ער אן בת שלש, אבער לגבי דעם דין מכר און פון איין טאג אלט ביז שתביא שתי שערות קען מען אלץ איר פארקויפן. פרעגט די גמרא, והני בני קנסא נינהו, און די וועלכע ווערן דערמאנט אין דער משנה, די פסולות, ווי עס ווערט דערמאנט אין דער משנה אין ערשטן פאל, הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית, צי אין דריטן פאל, הבא על אחותו ועל אחות אביו, די גיט מען קנס? ואמאי, פארוואס זאל מען געבן פסולות קנס? אויב מען טאר נישט מיט זיי וואוינען, איקרי כאן, זאל איך דא ליינען ולו תהיה לאשה, אזוי ווערט דאך דערמאנט ביים אונס אז זאל וואוינען מיט אים, זי זאל זיין זיין פרוי, אשה הראויה לו, ס'דארף זיין א פרוי וואס איז ראוי צו אים, און די פסולות קען ער דאך מיט איר נישט וואוינען. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט אין דער פרשה פון אונס, אין פרשת כי תצא, שטייט דארטן נערה,

און פון דער אנדערע הנערה איז צוויי לימודים, די נערה און די ה'. חד לגופיה, איין פסוק דארף איך האבן אויף זיך אליין אז כשרות וואו איך קען מקיים זיין לו תהיה לאשה זאל איך געבן קנס, וחד לאתויי חייבי לאוין, און איין פסוק גייט מען מרבה זיין אז חייבי לאוין כאטש איך קען נישט זאגן ולו תהיה לאשה דאך גיט מען קנס, וחד לאתויי חייבי כריתות, און נאך א לימוד גייט מען זאגן אז חייבי כריתות, כאטש איך קען נישט מקיים זיין דעם ולו תהיה לאשה, דאך גיט מען קנס. רב פפא אמר, רב פפא זאגט, איך לערן עס אפ פון דעם פסוק וואס שטייט אין משפטים ביי מפתה, דארט שטייט בתולה,

ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה דעם פסוק וואס ריש לקיש לערנט אפ זאגט רב פפא דארף איך האבן לכדאביי צו דעם לימוד וואס אביי האט געזאגט, דעריבער שטייט מען נישט אין פסוק ונתן לאביו, נאר עס שטייט ונתן לאבי הנערה, דאמר אביי בא עליה ומתה, אז ער איז געקומען אויף איר, האט איר מאנס געווען, און פאר העמדה בדין איז זי געשטארבן, פטור, איז ער פטור, שנאמר שטייט אין פסוק ונתן לאבי הנערה, לאבי נערה ולא לאבי מתה, אבי נערה ווייזט אויס אז זי לעבט, ער איז איר טאטע יעצט. וריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרב פפא, ריש לקיש פארוואס לערנט נישט אפ פון דעם פסוק וואס רב פפא לערנט אפ פון בתולה בתולות הבתולות, ריש לקיש זאגט ההוא מיבעי ליה לגזירה שוה, די הבתולות דארף איך האבן אויף א גזירה שוה. ס'איז אזוי, ביי אונס שטייט אז זאל געבן חמשים כסף, וועלכע מטבעות שטייט נישט, שטייט זילבערנע מטבעות, איך ווייס וויפיל פֿופֿציק, אבער אז ס'איז צו שקלים צו אנדערע ווייס איך נישט, און ביי מפתה שטייט כסף ישקול כמוהר הבתולות, דתניא, מיר האבן געלערנט שטייט ביי מפתה

חמשים כסף, און ביי מפתה אויך חמשים, ומוהר הבתולות, ביי די מוהר הבתולות ווערט דאך דערמאנט חמשים, אבער עס ווערט נישט דערמאנט וועלכע מטבעות, זאל דארטן זיין כזה, אזוי ווי שטייט דא אויף ביי מפתה אז מען זאל געבן שקלים. פרעגט די גמרא, וריש לקיש נמי מיבעי ליה לכדאביי, ווי קען ריש לקיש אפלערנען

שקלים, און אונס לערן איך אפ פון מפתה אז דאס וואס שטייט ביי אונס פופציק מיינט מען שקלים. אלא זאגט די גמרא, שיתא קראי כתיבי, איך האב זעקס פסוקים, נערה, און עס שטייט מיר דער אנדערע הנערה מיר איבריג אי די נערה, הנערה, און אויך די ה', און די זעלבע זאך שטייט מיר ביי מפתה בתולה און עס שטייט מיר נאכאמאל הבתולות איז מיר איבריג אי די בתולות און הבתולות די ה' פון הבתולות האבן מיר זעקס תרי לגופייהו איינס דארף איך האבן אויף זיך אליין איינס אויף אונס און איינס אויף מפתה אז ביי כשרות גיט מען קנס וחד לכדאביי איינס דארף איך האבן אויף דעם לימוד פון אביי הבא עליה ומתה פטור, שנאמר ונתן לאבי הנערה ולא לאבי מתה, וחד לגזירה שווה, און איינס דארף איך האבן אויף א גזירה שווה וואס איך טוה אפלערנען אונס פון מפתה אז ס'זאל זיין שקלים, און מפתה פון אונס אז ס'זאל זיין פופציק. און כאטש ס'איז נאר מופנה מצד אחד, די גזירה שוה איז נאר מופנה אויף איין ארט, דאך קען מען אפלערנען אייתרו להו תרי, איז מיר איבריג צוויי, חד לאתויי חייבי לאוין, איינס גייט מיר מרבה זיין חייבי לאוין, כאטש איך קען נישט מקיים זיין ולו תהיה לאשה, דאך דארף מען געבן קנס, וחד לאתויי חייבי כריתות, און איינס גייט מיר מרבה זיין חייבי כריתות, כאטש איך קען נישט מקיים זיין ולו תהיה לאשה, דאך גיט מען קנס, ווען איך זאל האבן נאר איין פסוק וואלט איך מרבה געווען חייבי לאוין, דער אנדערע פסוק גייט מיר אויך זאגן חייבי כריתות. תוספות פרעגט, זאל איך זאגן איין פסוק גייט מיר מרבה זיין חייבי עשה, און איין פסוק גייט מיר מרבה זיין חייבי לאוין, און איך וויל יעצט אלץ נישט וויסן קיין חייבי כריתות? איז תוספות זאגט, אויף חייבי לאוין און עשה דארף איך נישט האבן נאר איין פסוק, ווייל ווען נישט וואס שטייט מיר ולו תהיה לאשה וואלט איך בכלל נישט געדארפט מרבה זיין קיין פסולים, איז פון איין ריבוי בין איך מרבה אויב אין ראויה לקיימה אפילו מען קען איר נישט האלטן דאס רופט זיך אן חייבי עשה און חייבי לאוין אויב ס'נאר תופס אין זיי קידושין גיט מען קנס איך בין מרבה פון דעם ריבוי אז די ולו תהיה לאישה מיינט מען נישט וואס ער מעג מיט איר וואוינען, און די ולו תהיה לאישה דארט וואס ס'איז דא תפיסת קידושין, און תפיסת קידושין איז דאך דא סיי א חייבי לאוין און סיי א חייבי עשה. נאכער כ'האב נאך איינעם, נאך א איבריגן גיטל, בין איך שוין מרבה אויף חייבי כריתות, אז כאטש דארטן קידושין זענען נישט תופס, דאך זאגן מיר אז מ'דארף געבן קנס.

ולאפוקי מהאי תנא, אין אונזער משנה שטייט הבא על הממזרת, וואס דאס איז חייבי לאוין, צי אחותו וואס איז חייבי כריתות, איז דא קנס, איז אנדערש פון דער תנא פון דער ברייתא, וואס לויט די תנאים פון דער ברייתא וועט ביי אחותו זיכער נישט זיין קיין קנס, און ביי ממזרת קריגן זיך צו ס'איז דא קנס. וואס איז די חילוק פון חייבי לאוין ביז חייבי כריתות? ווען איינער איז מקדש א פרוי וואס זי איז אסור אויף אים בלאו, א ממזרת האט ער מקדש געווען, צי א כהן האט מקדש געווען א גרושה, צי א כהן גדול האט מקדש געווען אן אלמנה, כאטש זי איז אסור אויף אים בלאו. אבער די קידושין זענען תופס, דאס הייסט, וואוינען מיט איר טאר ער נישט, ער מוז איר געבן אבער א גט. כל זמן זי באקומט נישט קיין גט, טאר זי נישט חתונה האבן צו קיינעם. ווי איז אבער איינער האט מקדש געווען חייבי כריתות, ביי חייבי כריתות איז דער דין אז די קידושין זענען בכלל נישט קיין קידושין, די קידושין זענען אינגאנצן נישט תופס און מען דארף נישט האבן בכלל פון אים קיין גט. איז אונזער משנה אנדערש ווי די תנאים פון דער ברייתא? דתניא, מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק ולו תהיה לאישה, אין פרשת תצא ביי אונס שטייט ולו תהיה לאישה,

מאי בינייהו? וואס איז די חילוק צי איך לערן ווי שמעון התימני אישה שיש בה הוויה, א פרוי וואס קידושין זענען תופס, צי איך לערן ווי רבי שמעון בן מנסיא וואס ער לערנט אישה הראויה לקיימה, א פרוי וואס ער מעג מיט איר האלטן, ער מעג מיט איר וואוינען. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, ממזרת און נתינה איכא בינייהו, די חילוק צווישן זיי איז ממזרת און נתינה. למאן דאמר יש בה הוויה, שמעון התימני וואס ער לערנט, ולו תהיה לאישה מיינט מען תהיה וואס איז דא אין איר קידושין, הא נמי יש בה הוויה. ביי ממזרת און נתינה איז אויכעט פארהאנען תפיסת קידושין, דעריבער דארף מען געבן קנס. למאן דאמר ראויה לקיימה, רבי שמעון בן מנסיא זאגט, ולו תהיה לאשה מיינט מען אז מען מעג איר האלטן אז מעג זי מעג זיין זיין פרוי. הא אינה ראויה לקיימה, איז ממזרת און נתינה, טאר ער דאך מיט איר נישט וואוינען, דארף ער נישט געבן קיין קנס, קומט אויס אזוי, סיי לויט שמעון התימני און רבי שמעון בן מנסיא איז ביי חייבי כריתות איז נישט דא קיין קנס, זיי קריגן זיך אין חייבי לאוין, לויט שמעון התימני איז ביי חייבי לאוין דא קנס, און לויט רבי שמעון בן מנסיא איז חייבי לאוין אויכעט נישטא קיין קנס, און ביי אונז אין די משנה שטייט דאך סיי ביי חייבי לאוין און סיי ביי חייבי כריתות איז דא קנס, ממזרת איז דאך חייבי לאוין, אחותו דאך חייבי כריתות, שטייט ביי ביידע איז דא קנס, איז עס אנדערש לאפוקי מהאי תנא, כאטש עס שטייט א לשון יחיד, מען מיינט פון דעם תנא וואס האט געלערנט די ברייתא, אבער ס'איז לאפוקי סיי פון שמעון התימני, און סיי פון רבי שמעון בן מנסיא. פרעגט די גמרא, ולרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, רבי עקיבא וואס ער לערנט אז קידושין איז נישט תופס אין חייבי לאוין, די גמרא זאגט ווען איינער גט א פרוי מעג ער איר צוריק נעמען, ווי איז אבער זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן נאכדעם האט דער אנדערער איר גע'גט, צי ער איז געשטארבן, טאר מען איר מער נישט צוריק נעמען. מחזיר גרושתו משניסת איז מען עובר א לאו, ווי וועט זיין ער האט איר מקדש געווען, זאגט רבי עקיבא אז די קידושין זענען נישט תופס. אויב אזוי, מאי בינייהו? וואס איז דער חילוק? די שאלה פרעג איך אויף ר' שמעון בן מנסיא, אויב ער האלט אזוי ווי ר' עקיבא, איז דאך לויט ר' עקיבא'ן איז דאך שטענדיג אויב ס'נישט ראויה לקיימה,

אבער קיימא איז דאך נישטא קיין תפיסת קידושין אויף רבי שמעון בן מנסיא, פרעג איך די קשיא, אויף רבי שמעון התימני איז נישטא קיין שום שאלה, ווייל ער קריגט בפירוש אויף רבי עקיבא'ן און ער האלט אז ווען זאגן מיר הולד ממזר דאס הייסט אז די קידושין זענען נישט תופס, דווקא ווען ס'איז דא דער איסור כרת. דאס אין קידושין תופסין בחייבי לאוין איז פון חייבי לאוין אויך הולד ממזר, דארט שטייט אין גמרא איזה ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי רב עקיבא אומעדום ווי מ'איז עובר א לאו איז הולד ממזר, און אויב ס'איז הולד ממזר איז נישטא קיין תפיסת קידושין, און שמעון התימני זאגט כל שחייבין עליו כרת בידי שמים איז הולד ממזר, קומט אויס שמעון התימני האלט זיכער נישט ווי רב עקיבא, נאר דאס וואס די גמרא פרעגט דא אויף. ולרב עקיבא מאי בינייהו מיינט מען אויב רבי שמעון בן מנסיא האלט ווי רב עקיבא קומט דאך אויס אז ביי חייבי לאוין איז אויך דער דין אז ס'נישט תופס קיין קידושין, וואס איז דער חילוק צו איך לערן תהיה א לשון קיום אז ער מעג מיט איר וואוינען, צו איך לערן צו איך טייטש דאס ווארט תהיה פון קידושין אפילו ר' שמעון בן מנאסיא זאל לערנען תהיה א לשון תפיסת קידושין איז דאך אויך דער זעלבער דין אז חייבי לאוין נישטא קיין קנס. זאגט די גמרא עס וועט זיין א חילוק איכא בינייהו אלמנה לכהן גדול כרב סימאי, אלמנה לכהן גדול כ ח כאטש דאס איז חייבי לאוין און דאך איז רב עקיבא מודה קידושין איז תופס ווי רב סימאי זאגט און די זעלבע דין גרושה להדיוט אויכעט דתניא מיר האבן געלערנט רב סימאי אומר רב סימאי זאגט מן הכל פון אלע וואס ווערן געבוירן פון חייבי לאוין, עושה רב עקיבא ממזרין, זאגט רב עקיבא אז די ולד איז א ממזר, חוץ מאלמנה לכהן גדול, אלמנה לכהן גדול איז די ולד נישט קיין ממזר, שהרי אמרה תורה די תורה זאגט לא יקח, אז א כהן גדול זאל נישט נעמען קיין אלמנה, ולא יחלל, און דערלעבן שטייט ולא יחלל זרעו, וואס איז די טייטש ולא יחלל זרעו? ער זאל נישט פארשוועכן די קינדער פון דין כהונה, זאגט מיר דער פסוק, חילולין הוא עושה, זיי באקומען נאר דעם דין פון חללים אויב א כהן גדול נעמט אן אלמנה, ואין עושה ממזרין, און ער מאכט נישט קיין ממזרים, איז דעריבער זאגט ר' שמעון בן מנסיא מיט דעם לשון אישה הראויה לקיימה, צו זאגן אז אלמנה לכהן גדול, זי איז געווען אן אלמנה מן האירוסין, און א כהן גדול האט איר מאנס געווען,

מיר וועלן זיך קריגן אויף עקיבא בן יוסף וואס ער מאכט אומזיסט ממזרים צווישן די אידן. שהיה אומר, וואס רב עקיבא זאגט, כל שאין לו ביאה בישראל, אז איינער קומט אויף א אישה וואס ער האט נישט אין איר קיין היתר ביאה, הולד ממזר. זאל מען גיין זיך קריגן אויף רב עקיבא? ווייזט אויס פון דעם לשון פון רבי ישבב, כל שאין לו ביאה בישראל, אז אפילו אלמנה לכהן גדול האלט אויכעט רבי עקיבא אז הולד ממזר. מאי בינייהו? וואס איז א חילוק צו ר' שמעון בן מנסיא דערמאנט נאר ס'לשון אישה הראויה לקיימה, א פרוי וואס מען מעג מיט איר וואוינען, צו ער זאגט ווי שמעון התימני זאגט אישה שיש בה עביה, וואס ארט אים ס'לשון אישה שיש בה עביה? חייבי לאוין אפילו אלמנה לכהן גדול איז דאך אויך נישט דא קיין הויה קיין תפיסת קדושין, אויב מיר וועלן לערנען אז רבי שמעון בן מנסיא האלט אזוי ווי רבי עקיבא, וואס גייט ער מיר מוסיף זיין מיט די ווערטער אישה הראויה לקיימה פון די משמעות אישה שיש בה הויה, ווייס איך דעם זעלבע דין ווי אישה הראויה לקיימה, ווייל לויט אים נאך איז דאך ביי חייבי לאוין אפילו ביי אלמנה לכהן גדול אויך נישטא קיין תפיסת קידושין. זאגט די גמרא, איכא בינייהו, ס'איז דא א חילוק, חייבי עשה, דא ווי דער איסור איז א עשה, מצרי ואדומי, ביי א מצרי און ביי אדומי שטייט דור שלישי יבוא להם בקהל השם, ווען א מצרי אדער אדומי איז זיך מגייר זענען זיי אסור לבא בקהל, די מצרי וואס האט זיך מגייר געווען מעג נעמען א מצרית וואס זי האט זיך מגייר געווען, די קינד וואס זיי טוען געבוירן איז א שני, דער ערשטער וואס איז זיך מגייר איז א ראשון, די קינד וואס ווערט געבוירן איז א מצרי שני, דער מצרי שני איז אויך אסור לבא בקהל, דער שני האט חתונה און נעמט א שני און די קינד איז א שלישי, און די שלישי איז מותר לבא בקהל, און דאס וואס א מצרי ראשון און שני איז אסור לבא בקהל ווייס איך עס פון עשה, ווייל עס שטייט דור שלישי יבא להם, זאגן מיר אבער נישט דור שני, און לאו הבא מכלל עשה עשה, און ביי חייבי עשה האלט רב עקיבא אויכעט אז ס'דא תפיסות קידושין, קומט צו גיין רבי שמעון בן מנסיא און ער זאגט, זאל טאקע זיין ביי מצרי און אדומי איז תופס די קידושין, אבער עס דארף דאך זיין אשה הראויה לקיימה, א פרוי וואס מען מעג מיט איר וואוינען ווייטער, און ווייל ביי זיי איך טאר דאך נישט וואוינען, נאר איך מוז זי גט'ן, איז נישט דא קיין קנס. ס'דא א שאלה אויף די ווערטער פון רבי ישבב, וואס רבי ישבב האט געזאגט כל שאין לו ביאה בישראל, צי רבי ישבב גייט ארויף אויף רב סימאי, וואס רב סימאי האט געזאגט מן הכל עושה רב עקיבא ממזרים חוץ מאלמנה לכהן גדול, גייט מען רבי ישבב זאגן אז רב עקיבא זאגט נאך מער א כל שאין לו ביאה בישראל, אלע חייבי לאוין, אפילו אלמנה לכהן גדול איז אויך הולד ממזר. אבער חייבי עשה, דאס הייסט מצרי ואדומי, האלט רב ישבב אז לויט רב עקיבא איז נישט הולד ממזר. דאס רופט זיך אן אז רב ישבב גייט מוציא זיין פון טעם פון רב סימאי. אנדערע לערנען אז רב ישבב האט נישט צוטון מיט רב סימאי. רבי ישבב זאגט פאר זיך, קומט ער מיר זיך קריגן אויף רב עקיבא, וואס ער זאגט כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר. ליגט דעמאלט, אויב איך זאג אז ער זאגט דעם אייגענעם טעם, ליגט דעמאלט אז אפילו ביי חייבי עשה מצרי ואדומי לערנט אויך רב עקיבא אז הולד ממזר. אויב אזוי בלייבט דאך שווער די מאי בינייהו. דאס פרעגט די גמרא, הניחא לרבי ישבב, דאס וועט זיין גוט אויב כ'וועל לערנען רבי ישבב אי לאפוקי מטעמא דרב סימאי קאתי, ער גייט דאס וואס ער זאגט כל שאין לו היתר ביאה אליבא דרב עקיבא, גייט ער נישט זאגן קיין כלל, נאר גייט מען נאר זאגן אנדערש ווי רב סימאי, ער גייט נאר מוסיף זיין חייבי לאוין פון כהונה אלמנה לכהן גדול, גרושה לכהן הדיוט, אבער חייבי עשה. לערנט נישט ר' ישבב אז לויט ר' עקיבא זאל זיין הולד ממזר שפיר, האסטו גוט פארענטפערט. קען איך זאגן איך האב דאס וואס שמעון התימני און ר' שמעון בן מנסיא צווישן זיי וועט זיין א חילוק חייבי עשה. אלא אי טעמא דנפשיה קאמר אויב איך וועל זאגן ר' ישבב גייט נישט ארויף אויף ר' סימאי נאר ער זאגט וואס ער האלט אליבא דר' עקיבא. אז כל שאין לו ביאה בישראל ואפילו חייבי עשה איז אויך דער דין, הולד ממזר איז דעמאלט קיינמאל נישט דא קיין תפיסת קידושין, ווייל מיר ווייסן דאך תפיסת קידושין איז תלוי אין הולד ממזר. מאי בינייהו? וואס איז די חילוק צי איך זאג עס לשון פון שמעון התימני אשה שיש בה הויה, צי איך זאג רבי שמעון בן מנסיא זאגט אשה הראויה לקיימה, ווען כ'האב צווישן זיי א חילוק לדינא? איכא בינייהו, ס'איז דא א חילוק בעולה לכהן גדול, אויב דער כהן גדול האט מאנס געווען א בעולה, און עס רעדט זיך אז זי איז געווען בעולה שלא כדרכה, ווייל אויב בעולה כדרכה איז דאך שוין נישט קיין בתולה, איז דאך שוין נישט דא קיין קנס, איז דעמאלט אויך לויט שמעון התימני, ווייל עס איז דאך דא תפיסת קדושין, איז דא קנס, אבער לויט רבי שמעון בן מנסיא, ווייל ער איז דער כהן גדול, איז דאך צו אים אסור די בעולה. איז דאך נישט קיין אשה הראויה לקיימה, דארף דער כהן גדול נישט געבן קיין קנס. פרעגט די גמרא, ומאי שנא, וואס איז אנדערש דיע עשה פון אנדערע עשה'ס? יעצט לערן איך דאך אז ביי אלע עשה'ס לערנט רבי עקיבא הולד ממזר, פארוואס ביי בעולה לכהן גדול זאג איך נישט הולד ממזר? ענטפערט די גמרא, דהוה ליה עשה שאינו שווה בכל, ווייל דיע עשה גייט נישט אן ביי אלעמען, עס גייט נאר אן ביי כהן גדול, איז דאס א לייכטערע עשה, דא לערנט פון דעם ר' עקיבא איז נישט הולד ממזר, איז בעולה לכהן גדול איז דא תפיסת קידושין, אבער די עשה פון מצרי ואדומי גייט דאך אן ביי אלע אידן, איז נישט דא קיין תפיסת קידושין. רש"י פרעגט, בעולה לכהן גדול, איז דאך דא א חוץ די עשה בתולה מעמיו יקח ולא בעולה דארף דאך זיין די לאו פון זונה, זאגט דער רש"י, פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה, דאס איז נאר געווארן געלערנט לויט רבי אלעזר'ן, אבער לויט רבי אלעזר'ן איז א זונה און א זונה טאר נישט חתונה האבן צו א כהן, אבער מיר אלע האלטן אז זונה ווערט זי נאר אויב זי נבעלת לפסול לה,